בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף לט, מיר הייבן אן דף לח עמוד ב' אונטן די משנה, זאגט די הייליגע משנה, אין נותנים ביצה בצד המיחם, מ'טאר נישט לייגן אן איי לעבן א קעסל הייס וואסער, און ווי רוב מפרשים זענען מסביר, דא רעדט זיך אז דער קעסל הייס וואסער ליגט מער נישט אויפן פייער אבער ס'איז נאך הייס, ס'קען נאך אויפקאכן א איי, טאר מען נישט קאכן אן איי דערלעבן, מ'טאר נישט לייגן א איי לעבן דעם, בשביל שתתגלגל כדי די איי זאל זיך אויפקאכן, וואס וואס מיינט שתתגלגל, ווען א איי הייבט אן צו ווערן אויפגעקאכט קען מען עס שוין וואלגערן, ווייל ווי לאנג אן איי איז רוי וואלגערט זיך עס נישט מען קען עס נישט דרייען אזוי, ברגע וואס אביסל געקאכט, דאס טייטש די שיעור שתתגלגל, ס'איז שוין אביסל געקאכט קען מען עס שוין וואלגערן, דאס הייסט שוין בישול דאס טאר מען נישט טון שבת אפילו נישט אויף א פייער אליין, אפילו אז מען קאכט עס אויף אויף די זייט פון א מייחם, די זייט פון א הייס וואסער קעסטל. זאגט די משנה ווייטער, ולא יפקיענה בסודרים, די זעלבע זאך מען זאל נישט מאכן אייער שפייז, מען זאל נישט אויפברעכן אן איי אויף קליידער, וואס די קליידער זענען געלעגן אין די זון און זענען הייס געווארן, און מען וויל אויף דעם מאכן אייער, אויפקאכן אייער, טאר מען נישט, ור' יוסי מתיר ר' יוסי לאט יא, פארוואס? וועמיר זען די גמרא, ווייל ר' יוסי האלט אז תולדות חמה איז מותר, טאמער עפעס איז הייס געווארן פון די זון און מען נוצט דאס אויף צו קאכן עפעס, מעג מען, אזוי האלט רבי יוסי, זאגט אבער די משנה, ולא יטמיננה בחול ובאבק דרכים, בשביל שתצלה, מען זאל נישט באהאלטן אן איי אין זאמד, אריינשטופן אן איי אין זאמד, אדער אין אבק דרכים שטויב פון די וועג, וואס דאס איז הייס פון די זון, איז טאר מען נישט אויפקאכן אן איי אויף אזא אופן, און דא קריגט זיך נישט רבי יוסי, און די גמרא גייט זיך שטעלן וואס א חילוק צווישן הייסע חול און הייסע בגדים פארוואס דארט לאט רבי יוסי יא און דא נישט, זאגט די משנה ווייטער מעשה ס'איז געווען א מעשה שעשו אנשי טבריה וואס די בני טבריה האבן געטון והביאו סילון של צונן לתוך אמה של חמין, אין טבריה איז דאך כידוע דא די חמי טבריה קוועלער קוואלן וואסער וואס די וואסער דארט איז נאטירליך הייס א הייס פון זיך, זענען געגאנגען די אנשי טבריה און זיי האבן גענומען א צינור, וואס אין די צינור איז גערינען געהעריגע קאלטע וואסער, ווארעם וואסער, לוילעך וואסער, און זיי האבן געמאכט אז די צינור זאל אריבער פארן און זאל אריין גיין אין די חמי טבריה, כדי די חמי טבריה זאלן אויפהייצן די וואסער פונעם צינור, למעשה איז דא דא א מחלוקת, פון רש"י איז משמע אז די וואסער האט זיך אויסגעמישט מיט די חמי טבריה פון תוס' תוס' זאגט קלאר אז נישט אבער על כל פנים די חמי טבריה האבן אנגעהייצט די וואסער פון דעם צינור איז אמרו להם חכמים האבן די חכמים געזאגט צו די אנשי טבריה אם בשבת כחמין שהוחמו בשבת ואסורים ברחיצה בשתיה וואס טייטש טאמער די וואסער וואס פארט דא אריבער די חמי טבריה איז אויפגעהיצט געווארן שבת אליין נישט ערב שבת נאר שבת אליין איז עס אריינגעפארן אינעם צינור, דעמאלטס איז עס פונקט ווי וואסער וואס דו האסט אליין אויפגעקאכט מיט די הענט, מען טאר דאס נישט עסן, מען טאר דאס נישט טרינקען, און מען טאר זיך נישט אפוואשן מיט דעם, מען וועט זען אין די גמרא די אלע דינים, אבער אם ביום טוב, טאמער מען האט אריבערגעפירט די וואסער דורך די חמי טבריה יום טוב, וואס יום טוב מעג מען דאך צורך אוכל נפש קאכן וואסער אויף צו טרינקען, דעמאלטס איז טאקע די דין כחמין שהוחמו ביום טוב, איז דער דין אזוי ווי יעדע הייס וואסער וואס מען קאכט אויף יום טוב, ואסורין ברחיצה, וואשן טאר מען זיך נישט מיט דעם ווען מיר זעהן אין די גמרא, און מותרין לשתייה אבער טרינקען מעג מען דאס. זאגט די הייליגע גמרא איבעיא להו, האט מען אן איבעיא געפרעגט, גלגל מאי, וואס טייטשט דאס אז מען קאכט אויף אן איי בשביל שתתגלגל ס'ווערט אביסל אויפגעקאכט, הייסט דאס טאקע א בישול מן התורה, אדער דאס הייסט סתם א גזירת חכמים אז מען טאר נישט קאכן א איי אזא שיעור? זאגט די גמרא, אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, גלגל חייב חטאת, אז אז מען קאכט אויף אן איי א שיעור פון גלגול אז ס'דרייט זיך שוין ס'וואלגערט זיך שוין, אפילו ס'איז אביסל אויפגעקאכט איז מען שוין חייב א חטאת, דאס הייסט בישול, זאגט די גמרא, א ראיה דערצו, אמר מר בריה דרבינא, אף אנן נמי תנינא, אונז האמיר אזוי אויך געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט דף קמ"ה עמוד ב', כל שבא בחמין מלפני שבת, יעדע דער רש"י זאגט מאכל מליח, א געזאלצענע מאכל, וואס בעצם אז ס'איז געזאלצן זענען שוין די מפרשים מסביר, דארף עס שוין נישט קיין שטארקע בישול, און ממילא טאמער מ'האט עס איינגעווייקט אין הייס וואסער פאר שבת, שורין אותו בחמין בשבת, מעג מען עס שוין איינווייקן אין הייס וואסער שבת אליין אויכעט, פארוואס? ווייל אין בישול אחר בישול, אזוי ווי מען האט געזען, ס'איז נישט שייך צו קאכן א זאך נאכאמאל, און ממילא די געזאלצענע מאכל טאמער מען האט עס איינגעווייקט אין הייס וואסער פאר שבת, ס'איז שוין אינגאנצן אויפגעקאכט, גייט מיר נישט אן דו ווייקסט עס נאכאמאל איין שבת. און ווייטער, דאס איז דווקא ביי א געזאלצענע מאכל, ווייל ביי א מאכל וואס איז נישט געזאלצן איז יעדע מאל מען לייגט עס אריין אין הייס וואסער ווערט עס אלס בעסער און בעסער, און ממילא ס'העלפט נישט אז דו האסט עס משרה געווען פאר שבת, נאר ביי א געזאלצענע מאכל, זאגט אבער על כל פנים די משנה דארט ווייטער, וכל שלא בא בחמין מלפני שבת, א מאכל וואס מ'האט נישט איינגעווייקט אין הייס וואסער פאר שבת, דעמאלטס טאר מען עס נישט ווייקן אין הייס וואסער שבת, אבער מדיחין אותו בחמין בשבת, מען מעג עס אפשווענקען מיט הייס וואסער שבת, ווייל אפשווענקען הייסט נישט געקאכט, און ממילא מעג מען דאס טון, חוץ, זאגט די משנה, מן המליח ישן, פון א געזאלצענע פיש אן אלטע געזאלצענע פיש, אדער וקולייס האיספנין, וואס דאס איז אזא סארט טונא פון ספאניע, פון שפאניע, פון ספרד, וואס דאס איז די דרך צו קאכן גאר ווייניג, און ברגע וואס מען גיסט אויף דעם הייס וואסער איז עס שוין ראוי לאכילה, און ממילא שהדחתן זו היא גמר מלאכתן, היות אז ווען מען שווענקט עס אפ מיט הייס וואסער, דאס איז בעצם דער בישול דערפון, פארדעם טאר מען דאס נישט טון שבת. שמע מינה איז געדרינגען פון דעם אז יעדע זאך ווענדט זיך זיין בישול, אזוי ווי דער טונא פון שפאניע ווען מען שווענקט עס אפ מיט הייס וואסער ווערט עס שוין ראוי לאכילה און במילא טאר מען דאס נישט טון שבת אז מען טוט עס איז מען חייב חטאת, די זעלבע זאך ברענגט די גמרא א ראיה אז די איי ברגע וואס מען הייצט עס אן אז ס'קען זיך שוין קערן ס'קען זיך שוין וואלגערן הייסט דאס אויך געקאכט און מען איז חייב א חטאת אויף דעם מדאורייתא. זאגט די גמרא ווייטער מ'האמיר געזען אין די משנה ולא יפקיענה בסודרין, מען זאל נישט אויפברעכן אן איי אויף הייסע בגדים, און רבי יוסי איז מתיר, און ווי מיר האבן געשמועסט, רבי יוסי האלט, אז תולדות חמה, א זאך וואס איז הייס פון די זון, מעג מען נוצן אויף צו קאכן שבת, זאגט די גמרא, והא דתנן, דאס וואס אונז האבן געלערנט אין א משנה דף קמ"ו עמוד ב', נותנין תבשיל לתוך הבור בשביל שיהא שמור, מען מעג אריינלייגן א הייסע תבשיל שבת אין א גריב, כדי עס זאל נישט ווערן צו הייס, עס זאל זיך אפקילן, ואת המים היפים ברעים, מען מעג אויך לייגן א באטל גוטע וואסער אין נישט אזא גוטע וואסער אין פארשטינקענע וואסער, בשביל שיצננו, טאמער מען וויל די גוטע וואסער זאל אפגעקילט ווערן, די אנדערע וואסער איז קאלט, מעג מען אריינלייגן אזא באטל דערין, ואת הצונן בחמה בשביל שיחמו, מען מעג אויך לייגן ווארעמע מאכלים אונטער די זון, אז די זון זאל עס אויפהייצן, אזוי זאגט קלאר די משנה. און ממילא זאגט די גמרא, לימא ר' יוסי ולא רבנן, לכאורה די משנה איז כשיטת ר' יוסי און נישט ווי די חכמים, ווייל ר' יוסי איז דאך דער וואס האט געלערנט אין אונזער משנה אז מען מעג אויפהייצן א זאך מען מעג אפקאכן אן איי אויף הייסע בגדים וואס טייטש אויף תולדות חמה און דארט זעט מען אז די משנה זאגט סתם אז יעדער ס'איז משמע אז יעדער האלט אז מען מעג עפעס אויפקאכן פון די זון זאגט די גמרא אמר ר' נחמן, האט ר' נחמן געזאגט בחמה דכולי עלמא לא פליגי דשרי, יעדער איז מודה, אפילו די חכמים זענען מודה, אז מען מעג אויפקאכן עפעס מיט די היץ פון די זון, פארוואס ווייל דאס איז נישט קיין דרך בישול דאס איז נישט קיין מלאכה, בתולדות האור, כולי עלמא לא פליגי דאסור, די זעלבע זאך יעדער איז אויך מודה, אז מען טאר נישט אויפקאכן עפעס אין א תולדה פון פייער, וואס טייטש ווען פייער הייצט אן לאמיר זאגן א אייזן, טאר מען נישט גיין יעצט עפעס קאכן אויף דעם אייזן דאס איז אויך יעדער מודה, כי פליגי ווען איז די מחלוקת בתולדות החמה? נישט ווען די זון אליין קאכט עפעס אויף, נאר ווען די זון הייצט עפעס אן און דאס קאכט אויף. מר סבר, די חכמים די תנא קמא האלטן אז גזרינן תולדות החמה אטו תולדות האור, אז מען מאכט א גזירה תולדות החמה אטו תולדות האור און במילא קיין שום תולדה טאר מען נישט, ווייל ווען א מענטש זעט א הייסע זאך ווייסט ער נישט וואס האט עס אנגעהיצט, צו א פייער צו די זון, און ממילא קיין שום תולדה טאר מען נישט ניצן אויף צו קאכן, און מר סבר לא גזרינן. רבי יוסי האלט מ'איז נישט גוזר, און ממילא אזוי ווי פון די היץ פון די זון אליין מעג מען קאכן, מעג מען אויך קאכן אויף די תולדות חמה. זאגט די גמרא, מ'האמיר געזען ווייטער אין די משנה, ולא יטמיננה בחול, אז ביי זאמד און באבק דרכים טאר מען נישט באגראבן דארט אן איי עס אויפצוקאכן, און ווי מ'האמיר אויסגעשמועסט אין די משנה דא עפעס קריגט זיך נישט רבי יוסי, און אויף דעם פרעגט די גמרא וליפלוג נמי רבי יוסי בהא פארוואס קריגט זיך טאקע נישט רבי יוסי אויך אויף די הלכה פארוואס זאגט רבי יוסי אויך אז מען טאר נישט קאכן אן איי אויף אזא אן אופן גיימיר זען די גמרא ברענגט דא צוויי תירוצים רבה אמר רבה זאגט גזירה שמא יטמין ברמץ וואס טייטש א גזירה טאמער מ'וועט מאכן הטמנה ברמץ מיט קאכעדיגע קוילן וואס אזוי ווי מען טאר דאך נישט מאכן קיין הטמנה אין רמץ די זעלבע זאך מען טאר אויך נישט באגראבן אן איי אין קאכעדיגע זאמד ווייל ס'איז דומה איינס צום צווייטן ס'שמעקט עפעס פון הטמנה ברמץ, און ממילא א מענטש וועט מאכן א חשבון, וואס א חילוק איך מעג באגראבן הייסע זאמד מעג איך אויך באגראבן הייסע קוילן, פארדעם זאגט רבה, מען טאר נישט באגראבן הייסע זאמד אפילו רבי יוסי איז אויך מודה דערצו, רב יוסף אמר, רב יוסף זאגט ניין, מפני שמזיז עפר ממקומו, וואס טייטש איז דא דא א נייע חשש, דו ריקסט דאך זאמד, און ווייעכע זאמד מעג מען טאקע ריקן, אבער הארטע זאמד איז דא א פראבלעם אז דער מענטש איז א חופר גומא וואס דאס איז די מלאכה פון חורש, מען טאר דאס נישט טון, און ממילא פאר דעם לאט נישט רב יוסף באגראבן אן איי אין ערד אלס א גזירה פון חורש, זאגט די גמרא מאי בינייהו וואס וועט אויסקומען א נפקא מינה להלכה צווישן די צוויי תירוצים, זאגט די גמרא איכא בינייהו עפר תיחוח, טאמער ס'איז דא ממש ווייעכע ווייעכע זאמד, קוויקסענד, ממש ממש ווייעכע זאמד, איז דארט לויט די ערשטע טעם אז גזירה שמא יטמין ברמץ, אוודאי דא איז אויך דא די גזירה שמא יטמין ברמץ, וואס טייטש ר' יוסי איז אלעמאל מודה אז מ'טאר נישט עפעס אויפקאכן אויף אן אופן פון הטמנה, ווען דו באהאלטסט עס, ס'איז ארומגענומען פון אלע זייטן, דאס טאר מען נישט טון אפילו תולדות החמה, פארוואס גזירה שמא יטמין ברמץ, אבער טאמער די טעם איז אלס מזיז עפר ממקומו, אלס א גזירה פון חורש, דאס איז אוודאי נישט דא ביי עפר תיחוח, ביי א גאר ווייעכע ערד, און במילא טאמער דאס איז די טעם, עט מען אוודאי מעגן רבי יוסי עט האלטן מען מעג, זאגט די גמרא, מיתיבי די גמרא פרעגט א קשיא, אויף די טעם פון רב יוסף אז די גזירה איז אלס מזיז עפר, זאגט די גמרא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן גמליאל אומר, מגלגלין ביצה על גבי גג רותח, ואין מגלגלין ביצה על גבי סיד רותח, זאגט רבי שמעון בן גמליאל אז מען מעג אויפקאכן אן איי עד שתתגלגל אזוי ווי מ'האט געזען אין די משנה, אויף א קאכעדיגע דאך, אבער נישט אויף קאכעדיגע סיד, וואס סיד, קאלעך ווערט אנגעהייצט פון פייער, און די דאך ווערט אנגעהייצט פון די זון, און במילא זאגט די גמרא אזוי, בשלמא למאן דאמר, גאנץ גוט לויט רבה, וואס רבה לערנט, אז דאס וואס רבי יוסי איז מודה ביי זאמד אז מ'טאר נישט דארט באגראבן איז די טעם איז גזירה שמא יטמין ברמץ, פארשטיי איך אויך דא, אז ליכא למיגזר, אויף די דאך, ווען איינער וויל אויפקאכן אן איי וואס דארט באהאלט ער דאך נישט דעם איי, ער באגראבט עס נישט אין דעם דאך, ער לייגט עס פשוט ארויף אויפן דאך, דאס עט רבי יוסי אוודאי האלטן אז מען מעג, ווייל פארוואס נישט, ס'איז תולדות החמה און ס'איז נישט שייך דא די גזירה פון שמא יטמין ברמץ, אלא למאן דאמר, אבער לויט רב יוסף, וואס רב יוסף זאגט, מפני שמזיז עפר ממקומו, אז ס'איז דא אזא גזירה אז מ'עט לייגן אן איי אויף זאמד, איז דא א חשש אז דער מענטש עט חורש זיין עט מאכן א גומא, אויב אזוי ליגזר, זאל מען אויך מאכן די גזירה אויף א דאך, ווייל בדרך כלל אויף א דאך איז דא זאמד, ענטפערט די גמרא ניין, סתם גג לית ביה עפר, סתם אזא דאך האט נישט קיין זאמד, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז אוודאי א דאך האט געהאט זאמד, אבער די נקודה איז די זאמד פון די דאך איז הארט, קיינער איז נישט חושש אז א מענטש וועט גיין מאכן א לאך אין זיין דאך כדי צו קענען אויפקאכן אן איי, און במילא איז די גזירה אויך נישט שייך, פארדעם שטייט אין די ברייתא מען מעג קאכן אן איי אויפן דאך אויף אזא אופן? זאגט די גמרא ווייטער תא שמע, א קשיא אויף ר' יוסף פון אונזער משנה, אין אונזער משנה האבן מיר געזען מעשה שעשו אנשי טבריה והביאו סילון של צונן לתוך אמה של חמין די פאטענט פון די אנשי טבריה דארט האבן מיר געזען אז די חכמים האבן געזאגט פאר די אנשי טבריה אז זיי טארן זיך נישט באנוצן מיט די וואסער שבת יעצט אזוי מען דארף פארשטיין ווי קומט אריין די מעשה אין אונזער משנה? וואס האט עס א שייכות מיט אונזער משנה? און במילא ווי די גמרא פארשטייט יעצט אז די מעשה וואס די משנה ברענגט איז בעצם יעדער מודה דערצו, סיי די חכמים און סיי רבי יוסי, וואס טייטש ווי די גמרא פארשטייט יעצט איז די סיבה פארוואס די משנה האט געברענגט די מעשה איז טאקע צו ברענגען א ראיה אז רבי יוסי איז מודה צו די חכמים ביי א ביצה וואס מען האט באהאלטן אין חול, ווייל ביידע בעצם סיי די ביצה וואס מען באהאלט אין חול איז דאך די חול א תולדה פונעם חמה, און די זעלבע זאך די חמי טבריה איז אויך בעצם א תולדה פונעם חמה, ווייל ווי אזוי ווערט די וואסער הייס? פון די זון לכאורה, און במילא אזוי ווי מען זעט ביי די חמי טבריה איז יעדער מודה אז מען טאר זיך נישט באנוצן מיט די וואסער וואס פארט אריבער די חמי טבריה, די זעלבע זאך. זאגט די משנה, איז א ראיה אז ר' יוסי איז אויך מודה צו די דין אז לא יטמיננה בחול ובאבק דרכים, זאגט די גמרא אבער, בשלמא למאן דאמר גאנץ גוט לויט רבה, וואס רבה לערנט אז די סיבה פארוואס ר' יוסי איז מודה צו די דין איז ווייל גזירה שמא יטמין ברמץ, היינו דדמיא להטמנה, וואס טייטש טאמער די גזירה איז גזירה שמא יטמין ברמץ, פארשטיי איך די ראיה וואס די משנה ברענגט, די משנה ברענגט א ראיה פון די פייפ די צינור וואס איז אריבערגעפארן די חמי טבריה, וואס דאס איז אויך א בחינה פון הטמנה אזוי ווי מען האט געזען די צינור גייט ס'איז נטמן אין די חמי טבריה, און דאס איז אויך א בחינה פון יטמין ברמץ, ווייל די וואסער די חמי טבריה איז דאך הייס, אזוי ווי די רמץ די קאכעדיגע קוילן, און במילא אזוי ווי ביי די חמי טבריה איז יעדער מודה אז ס'איז אסור אז מען טאר זיך נישט באנוצן מיט די וואסער, די זעלבע זאך איז רבי יוסי אויך מודה אז טאמער מען נעמט אן איי און מען באהאלט עס אין חול אדער אבק דרכים טאר מען דאס אויך נישט טון, פארוואס אלס גזירה שמא יטמין ברמץ? אלא למאן דאמר אבער פרעגט די גמרא לויט ר' יוסף וואס ר' יוסף לערנט אז די סיבה פארוואס ר' יוסי האט מודה געווען צו די חכמים ביי אן איי וואס מ'האט באהאלטן אין חול האט גארנישט צו טון מיט שמא יטמין ברמץ נאר די סיבה איז אלס א חשש אז א מענטש זאל נישט מאכן א גומא אז א מענטש זאל נישט זיין א מזיז עפר, א מענטש זאל נישט עובר זיין אויף די מלאכה פון חופר, אויב אזוי פרעגט די גמרא מפני שמזיז עפר ממקומו מאי איכא למימר לויט די מאן דאמר, וואסערע שייכות האט די מעשה פון די אנשי טבריה צו די דין וואס ר' יוסי איז מודה צו די חכמים ביי יטמיננה בחול, ביי חול איז די טעם וואס ר' יוסי איז מודה אלס א גזירה פון מזיז עפר, און ביי חמי טבריה איז דאך מזיז עפר נישט שייך. איז לויט רבי יוסי וואסערע שייכות האט די מעשה צו די משנה? ענטפערט די גמרא, מי סברת מעשה טבריה אסיפא קאי, ווער זאגט דיך אז די מעשה וואס די משנה ברענגט איז צו ברענגען א ראיה אז רבי יוסי איז מודה צו די חכמים ביי אן איי וואס מען האט באהאלטן אין חול אדער אין אבק דרכים, וואס עפעס? ארישא קאי? וואס טייטש ס'גייט ארויף די מעשה ברענגט די משנה פאר א גאנץ אנדערע טעם אויף די ריישא פון די משנה, דאס וואס שטייט אין די ריישא פון די משנה לא יפקיענה בסודרים ורבי יוסי מתיר, אז מען טאר נישט קאכן א איי אויף הייסע בגדים, און רבי יוסי זאגט מען מעג יא, אויף דעם ברענגען די חכמים די מעשה פון די אנשי טבריה צו ברענגען א ראיה כשיטתיהם אז מען טאר נישט, והכי קאמרי ליה רבנן לרבי יוסי, אזוי זאגן די חכמים צו רבי יוסי, הא מעשה דאנשי טבריה תולדות חמה הוא, ואסרי להו רבנן, ווי לאזט איר רבי יוסי קאכן אן איי אויף הייסע בגדים? פארוואס? ווייל ס'איז תולדות חמה? כ'קען דיר ברענגען א ראיה פון די אנשי טבריה וואו די חכמים האבן נישט געלאזט זיך באנוצן מיט די וואסער און דארט איז אויך תולדות חמה. און אויף דעם דרך אגב זאגט די גמרא וואס האט רבי יוסי צוריק געענטפערט? אמר להו האט רבי יוסי געזאגט ההוא תולדות אור הוא דחלפי אפיתחא דגיהנום, די חמי טבריה הייסט נישט קיין תולדות חמה, ס'הייסט תולדות אור, ס'ווערט הייס פון פייער, ס'ווערט הייס פון די פייער פון גיהנום, און ממילא פאר דעם איז אוודאי רבי יוסי מודה אז ביי די חמי טבריה טאר מען נישט עפעס אנהייצן מיט די היץ, ווייל דאס איז תולדות האור וואס יעדער איז מודה אז מיט אזא היץ טאר מען נישט אנהייצן, מה שאין כן ווען בגדים ווערן הייס פון די זון, זאגט רבי יוסי דאס איז תולדות חמה, וואס דאס אוודאי מעג מען יא נוצן אויף בישול. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חסדא, האט רב חסדא געזאגט, ממעשה שעשו אנשי טבריה ואסרי להו רבנן, בטלה הטמנה בדבר המוסיף הבל, ואפילו מבעוד יום, וואס טייטש פון די מעשה, וואס מען זעט אז די חכמים האבן גע'אסר'ט צו נוצן די וואסער, לערנט מען ארויס פון דא, אז מען טאר נישט מאכן קיין הטמנה ביי א דבר המוסיף הבל, ווייל דאס איז בעצם, די מעשה דארט מיט די אנשי טבריה, איז דאך בעצם א הטמנה ביי א דבר המוסיף הבל, מ'איז מטמין די צינור אין די חמי טבריה וואס די חמי טבריה איז דאך מוסיף הבל, זעהן מיר אז מ'טאר דאס נישט טוהן. בעצם תוס' און אנדערע ראשונים שטעלן זיך שוין וואס איז די חידוש דא פון רב חסדא, לכאורה די חידוש האט מען שוין געלערנט פון א צווייטע משנה, און זיי ענטפערן ווי זיי ענטפערן. זאגט די גמרא ווייטער אמר עולא האט עולא געזאגט הלכה כאנשי טבריה אז להלכה איז די הלכה נישט ווי די חכמים וואס די חכמים האבן נישט געלאזט זיך באנוצן מיט די וואסער, נאר ניין, די הלכה איז ווי די אנשי טבריה אז מען מעג זיך יא באנוצן מיט זייער פאטענט מיט די וואסער וואס פארט אריבער די חמי טבריה. און די ראשונים זענען שוין אויך דא מסביר וואס איז פשט פון דעם, בעצם קיינער האלט נישט אזוי אז די אנשי טבריה זענען געווען גערעכט, זאגן די ראשונים אז עולא האט געהאלטן אז ר' יוסי איז בעצם אויך מודה אז חמי טבריה הייסט נישט תולדות האור נאר ס'הייסט תולדות חמה, און זיי קריגן זיך טאקע אויף חכמים, רבי יוסי קריגט זיך אויף חכמים, און פאר דעם איז די הלכה ווי רבי יוסי, אז די אנשי טבריה מעגן זיך באנוצן מיט די וואסער וואס גייט אריבער די חמי טבריה, ווייל ס'איז תולדות חמה און די הלכה איז ווי רבי יוסי אז ס'איז מותר. אבער, זאגט די גמרא אמר ליה ר' נחמן, האט רב נחמן געזאגט, כבר תברינהו אנשי טבריה לסילונייהו די אנשי טבריה האבן שוין צעבראכן די צינורות, די פייפס האבן זיי שוין צעבראכן טייטש זיי אליין האבן שוין מודה געווען זיי האבן צוריקגעצויגן און מודה געווען צו די חכמים אז מען טאר זיך נישט באנוצן מיט די וואסער זאגט די הייליגע גמרא ווייטער מ'האבן געזען מעשה שעשו אנשי טבריה אין די משנה האבן מיר געזען די חכמים האבן געזאגט אז טאמער די וואסער איז אנגעהייצט געווארן שבת טאר מען זיך נישט באנוצן מיט דעם שבת מען טאר עס נישט טרינקען און מען טאר זיך נישט אפוואשן מיט דעם זאגט יעצט די גמרא מאי רחיצה, וואסערע סארט רחיצה האבן די חכמים געמיינט אז מען טאר זיך נישט אפוואשן מיט די וואסער וואס איז אנגעהייצט געווארן פון די חמי טבריה, אילימא רחיצת כל גופו, וועסטו וועלן זאגן אז ס'מיינט אז מען טאר זיך נישט אפוואשן די גאנצע גוף מיט די וואסער, און וואס טייטש אפוואשן די גאנצע גוף? זיך באדן, נישט שאוערן, נישט טושן פון אויבן, נישט א מקלחת, נאר זיך באדן די גאנצע גוף, אויב אזוי, זאגט די גמרא פארשטיי איך נישט, אלא חמין שהוחמו בשבת הוא דאסורין הא חמין שהוחמו מערב שבת מותרין, אזוי? איז דען אזוי די דין אז דווקא ווייל די וואסער, מען האט דאך געזען די לשון די משנה, די משנה זאגט אז וואס האבן די חכמים געזאגט צו די אנשי טבריה? אם בשבת כחמין שהוחמו בשבת, איז משמע אז ערב שבת, טאמער די וואסער איז אנגעהייצט געווארן ערב שבת, מעג מען עס יא נוצן שבת, און אויף דעם פרעגט די גמרא איז דען אזוי? מעג מען זיך דען אפוואשן די גוף מיט וואסער וואס מען האט אנגעהייצט ערב שבת די גאנצע גוף? והא תניא, מען האט דאך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, חמין שהוחמו מערב שבת, טאמער מען האט אנגעהייצט וואסער פרייטאג למחר שבת קודש, רוחץ בהן פניו ידיו ורגליו, אבל לא כל גופו, מעג מען זיך אפוואשן די הענט, די פנים, די פיס, אבער נישט די גאנצע גוף אויפאמאל, פארוואס עמער באלד זעהן ס'מבואר אין די גמרא די טעם איז דאס ווערט אנגערופן גזירת מרחצאות אדער גזירת הבלנים וואס טייטשט די בלנים די גבאים פון די מקווה פון די מרחצאות פלעגן אנהייצן די וואסער ערב שבת אזוי האט זיך עס אנגעהויבן שפעטער, איז געקומען א מצב אז זיי פלעגן אויך אנהייצן וואסער שבת אליין, און ממילא אלס די גזירה האבן חכמים גוזר געווען אז אפילו הייס וואסער וואס מ'האט אנגעהייצט ערב שבת טאר מען אויך נישט נוצן שבת, טייטש חכמים האבן זיך גע'אסר'ט צו באדן אין הייס וואסער די גאנצע גוף שבת, כדי די בלנים פון די מרחצאות זאלן טאקע נישט אנהייצן קיין וואסער שבת אליין, אבער עכ"פ זעהן מיר דאך דא אז אפילו וואסער וואס איז אנגעהייצט פון פאר שבת טאר מען אויך נישט נוצן זיך אפצואוואשן דעם גאנצן, אלא נאר מוזטו זאגן אז די משנה רעדט נישט פון זיך אפוואשן דעם גאנצן טאקע, נאר די משנה רעדט טאקע פון פניו, ידיו ורגליו, און די משנה זאגט אונז אז די חכמים האבן געזאגט דארט צו די אנשי טבריה אז טאמער די וואסער איז אנגעהייצט געווארן שבת דעמאלטס טאר מען זיך נישט וואשן פניו ידיו ורגליו, פארשטייט זיך די גאנצע גוף אויך נישט, אבער אויך נישט פניו ידיו ורגליו, טאמער אבער איז אנגעהייצט געווארן ערב שבת דעמאלטס וועט מען זיך מעגן וואשן שבת מיט די וואסער פניו ידיו ורגליו, פרעגט אבער די גמרא אויף די פשט אויכעט, אימא סיפא, לאמיר זען וואס שטייט די סוף פון די משנה, וואס שטייט נאכדעם אין די משנה, אז ביום טוב, טאמער די וואסער איז אנגעהייצט געווארן יום טוב, כחמין שהוחמו ביום טוב ואסורים ברחיצה ומותרים בשתיה, וואס טייטש טרינקען מעג מען דאס אבער אפוואשן מיט דעם טאר מען נישט, יעצט טאמער די משנה רעדט. פון רחיצת פניו ידיו ורגליו קומט אויס אז די משנה זאגט אונז אז טאמער די וואסער איז אנגעהייצט געווארן יום טוב טאר מען זיך נישט וואשן פניו ידיו ורגליו מיט די וואסער, זאגט די גמרא, איז דען אזוי? לימא תנן סתמא כבית שמאי, דאס איז דאך די שיטת בית שמאי, וואס בית הלל קריגן זיך אויף דעם, דתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין ביעא, בית שמאי אומרים, לא יחם אדם חמין לרגליו אלא אם כן ראויין לשתיה, בית שמאי האלטן אז מען טאר נישט אנהייצן יום טוב הייס וואסער אויף זיך אפצואוואשן פניו ידיו ורגליו, נאר טאמער מען האט מיט דעם אנגעהייצט אויך וואסער אויף צו טרינקען. פארוואס? ווייל די בית שמאי האלטן אז יום טוב מעג מען אנהייצן וואסער נאר לאוכל נפש, נאר צו עסן צו טרינקען, נישט אויף זיך צו וואשן, דאס הייסט נישט קיין אוכל נפש, לויט די בית שמאי, נאר וואס דען, די בית שמאי האבן געהאלטן אז טאמער מען האט שוין אויפגעהייצט א קעסל אויף צו טרינקען, מעג מען שוין צולייגן וואסער אויף זיך צו וואשן, וואס איז אבער געשען, אויך א גזירה, מענטשן האבן אנגעהייצט גאנצע טעפער אויף זיך צו וואשן, און מען האט זיי אפירגעשטעלט וואס עפעס מען הייצט אן א טאפ אויף זיך צו וואשן, האבן זיי געזאגט איך האב עס אנגעהייצט אויף צו טרינקען, און במילא האט מען געמאכט א גזירה אז אפילו מיט די וואסער וואס דו הייצט אן אויף צו טרינקען, מעגסטו אויך נאר צוהייצן דערצו אביסל וואסער אויף פניו ידיו ורגליו, אבער מער פון דעם נישט, אזוי זאגט די בית שמאי, ובית הלל מתירין, בית הלל זאגן ניין, די בית הלל האלטן אז מען מעג אנהייצן הייס וואסער אויף זיך צו וואשן אליין דאס הייסט אויכעט אוכל נפש, נאר וואס דען בית הלל איז אויך מודה אז מען טאר נישט אנהייצן גענוג וואסער אויף זיך אפצואוואשן די גאנצע גוף, אויך נאר פניו ידיו ורגליו, ווייל די בית הלל האלטן אז אפצואוואשן די גאנצע גוף הייסט נישט אוכל נפש ווייל ס'איז נישט שווה לכל נפש, נארמאל מענטשן אין יענע צייטן פלעגן זיך נישט וואשן די גאנצע גוף נאר פניו ידיו ורגליו, און במילא לאזן די בית הלל נאר אנהייצן אזויפיל וואסער אויף פניו ידיו ורגליו, קומט אויס די חילוק צווישן די בית שמאי און די בית הלל איז, ביידע האלטן מען מעג נאר אנהייצן וואסער אויף פניו ידיו ורגליו, נאר בית שמאי האלט מען מעג עס נאר אנהייצן צוזאמען מיט וואסער וואס מען נוצט אויף צו טרינקען, און בית הלל זאגט מען מעג עס אנהייצן אליין אויך. יעצט לכאורה, אונזער משנה, טאמער מען זעצט איין אונזער משנה אז אונזער משנה רעדט פון די שיעור וואסער פון פניו ידיו ורגליו, און אויף דעם זאגט די משנה אז די חכמים האבן געזאגט אז מען טאר נישט אנהייצן וואסער אויף יום טוב טאמער מען האט אנגעהייצט וואסער אויף אזא אופן טאר מען דאס נישט ניצן יום טוב, דאס איז לכאורה כשיטת בית שמאי און דלא כבית הלל, זאגט די גמרא, אמר רב איקא בר חנינא, להשתטף בהן כל גופו עסקינן, זאגט רב איקא בר חנינא, דו האסט א טעות אין די משנה, אונזער משנה מיט די אנשי טבריה דארט, די חכמים האבן נישט גערעדט פון זיך אפוואשן די גוף אין א באד, פון זיך גיין איינטונקען אין הייס וואסער, זיי האבן גערעדט פון זיך אפשווענקען מיט הייס וואסער פון אויבן, אזוי ווי א שאוער, ווי א טוש, און במילא קען מען שוין צוריק איינזעצן אונזער משנה, אז אונזער משנה רעדט זיך פון רחיצת כל גופו, און די משנה זאגט אז די חכמים האבן געזאגט פאר די אנשי טבריה אז טאמער די וואסער איז אנגעהייצט געווארן שבת, דעמאלטס טארט עטס ענק נישט וואשן מיט דעם, אבער טאמער איז אנגעהייצט געווארן ערב שבת און עטס ווילטס ענק וואשן מיט דעם דורך א להשתטף בהן, זיך אפצוטושן פון אויבן, נישט זיך איינצוטונקען אין די וואסער, דאס האלט די משנה אז די חכמים האבן געהאלטן אז מען מעג אפילו כל גופו, אפילו די גאנצע גוף אויכעט, זאגט די גמרא, והאי תנא הוא, און די משנה גייט כשיטת ר' שמעון, דתניא אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא איז טאקע דן צו מען מעג זיך אפשווענקן שבת צו נישט, זאגט די ברייתא לא ישתטף אדם כל גופו בין בחמין ובין בצונן דברי ר' מאיר, ר' מאיר האלט מען טאר זיך נישט אפשווענקען די גאנצע גוף שבת, נישט מיט קיין הייס וואסער, נישט מיט קיין לאולעך וואסער, וואס טייטש הייס וואסער וואס מען האט צוגעגרייט פון ערב שבת, ר' מאיר לאזט נישט, ר' שמעון מתיר, ר' שמעון זאגט מען מעג יא, מען מעג זיך אפשווענקן די גוף שבת מיט הייס וואסער וואס מען האט צוגעגרייט פון ערב שבת, און אונזער משנה גייט טאקע כשיטת ר' שמעון, און די משנה רעדט טאקע אויף אן אופן פון זיך אפשווענקען אז דווקא שבת, טאמער די וואסער איז אנגעהייצט געווארן שבת, טאר מען זיך נישט אפשווענקען די גאנצע גוף, אבער טאמער עס איז אנגעהייצט געווארן ערב שבת, מעג מען זיך אוודאי יא אפשווענקען די גאנצע גוף, און ווייטער נאכאמאל, טאמער די וואסער איז אנגעהייצט געווארן שבת, טאר מען זיך נישט נישט נאר נישט מען טאר זיך נישט אפשווענקען די גוף, מען טאר זיך נישט וואשן מיט דעם, מען טאר זיך אינגאנצן נישט באנוצן מיט די הייס וואסער, טאמער עס איז אנגעגרייט געווארן ערב שבת, דעמאלטס איינטונקען אין דעם אזוי ווי א באד, מעג מען נאר פניו ידיו ורגליו, און זיך אפשווענקען מעג מען די גאנצע גוף, אזוי האלט ר' שמעון, ר' יהודה אומר, ר' יהודה זאגט, בחמין אסור, בצונן מותר אז הייס וואסער טאמער מ'האט צוגעגרייט הייס וואסער פון ערב שבת טאר מען זיך נישט אפשווענקן די גאנצע גוף מיט דעם שבת אבער אין לאלעך וואסער האלט רבי יודא אז מ'מעג יא ווייל רבי יודא האט געהאלטן מ'האט נישט גוזר געווען לאלעך וואסער אז אטו הייס וואסער אזוי ווי רבי מאיר האט גוזר געווען. על כל פנים ווייטער אונזער משנה גייט כשיטת ר' שמעון זאגט אבער די גמרא די גמרא לייגט צו אמר רב חיסדא רב חיסדא האט געזאגט מחלוקת די גאנצע מחלוקת תנאים וואס מ'האט יעצט געזען צווישן ר' מאיר, ר' שמעון און ר' יודא איז נאר בכלי, אבל בקרקע דברי הכל מותר, ס'טייטש טאמער די הייס וואסער האט מען צוגעגרייט אין א כלי פון ערב שבת, דארט איז דא א מחלוקת צו מ'מעג זיך באנוצן מיט דעם אפצושווענקן די גאנצע גוף שבת, אבער טאמער ס'איז אין א נישט אין א כלי, נאר ס'איז אין א וואנע למשל, מ'האט געלאזט די הייס וואסער אין א וואנע, און פון די וואנע שעפט מען ארויס און אזוי שווענקט מען זיך אפ, דארט זאגט רב חיסדא איז יעדער מודה מ'מעג זיך אפוואשן די גאנצע גוף שבת, וואס איז א חילוק צווישן א כלי און קרקע א דבר וואס איז מחובר לקרקע, די חילוק איז אז ביי א כלי קען א מענטש זיך פארמישן און זאגן אה אפשר דער מענטש האט אנגעהייצט די כלי שבת, א מענטש קען זיך מורה היתר זיין אויך אנצוהייצן כלים שבת, אבער טאמער ס'ליגט אין א וואנע איז קלאר אז מ'האט עס נישט אנגעהייצט אויף אזא אופן שבת, ס'איז קלאר אז ס'איז אנגעהייצט געווארן ערב שבת און ממילא דארט איז נישט דא די גזירה, פרעגט אבער די גמרא והא מעשה דאנשי טבריה בקרקע הוה ואסרי רבנן, ווי קענסטו זאגן אזא זאך? די מעשה פון אנשי טבריה, וואס די אנשי טבריה האבן דאך אריבערגעפירט א צינור דורך די חמי טבריה און פון דארט איז עס אריין אין א צווייטע וואנע, וואס פון דארט האט מען זיך אפגעשווענקט און נישט אריין אין א כלי, און פון דעסטוועגן זעהן מיר אז די חכמים האבן זיך נישט געלאזט באנוצן פון דעם ווי קענסטו זאגן אז אלע זענען מודה דברי הכל מותר, אלא נאר, זאגט די גמרא. אי איתמר, הכי איתמר, מ'דארף זאגן אביסל אנדערש, אז מחלוקת בקרקע, די מחלוקת איז דווקא ביי א קרקע וואס טייטש טאמער די הייס וואסער ליגט אין אן ערדענע זאך וואס איז מחובר לקרקע, דארט איז דא א מחלוקת ר' מאיר ר' שמעון און ר' יהודה, אבער אבל בכלי דברי הכל אסור, טאמער די הייס וואסער ליגט אין א כלי איז יעדער מודה מען טאר זיך נישט אפשווענקען מיט דעם די גאנצע גוף שבת, זאגט די גמרא אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן הלכה כר' יהודה, די הלכה איז ווי ר' יהודה אז שבת טאר מען זיך נישט אפשווענקען די גוף מיט הייס וואסער אפילו מען האט עס צוגעגרייט ערב שבת, אבער מיט לוילעך וואסער מעג מען יא זיך אפוואשן די גאנצע גוף. איז אזוי האט רבה בר בר חנה נאכגעזאגט פון ר' יוחנן אז די הלכה ווי ר' יהודה. זאגט די גמרא אמר ליה ר' יוסף, בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לך? האסט עס בפירוש געהערט פון ר' יוחנן? אדער האסטו עס ארויסגעדרינגען פון עפעס אנדערש וואס פון די צווייטע זאך האסטו ארויסגעדרינגען אז אזוי איז די הלכה? וועלכע צווייטע זאך? זאגט די גמרא מאי כללא, דאמר רב תנחום אמר ר' יוחנן אמר רבי ינאי אמר רבי, כל מקום שאתה מוצא שניים חלוקים ואחד מכריע, הלכה כדברי מכריע, וואו ס'דא א מחלוקת צווישן צוויי תנאים און די דריטע תנא איז מכריע, איז די הלכה ווי די דריטע תנא וואס איז מכריע צווישן די צוויי, חוץ מקולי מטלניות, שאף על פי שרב לעזער מחמיר ורב יהושע מיקל ורב עקיבא מכריע, מ'האמיר דאך געזען לגבי א שמאטע וואס איז גרעסער פון דריי אצבעות און קלענער פון דריי טפחים, טאמער מ'האט עס אוועקגעלייגט, מ'האט עס מייחד געווען פאר א ביליגע תשמיש און שפעטער וויל מען עס צוריק מחשיב זיין, האמיר געזען א מחלוקת. פון ר' לעזער ר' יהושע ר' עקיבא, וואס ר' לעזער איז מחמיר, ר' יהושע איז מיקל, און ר' עקיבא איז מכריע, איז פון דעסטוועגן, זאגט די גמרא, דארט איז אין הלכה כדברי מכריע, איז די הלכה נישט ווי ר' עקיבא, פאר צוויי סיבות, חדא דר' עקיבא תלמיד הוא, ר' עקיבא איז א תלמיד סיי פון ר' לעזער סיי פון ר' יהושע, א תלמיד קען נישט מכריע זיין צווישן זיין רעבעס, ועוד, הא הדר ביה ר' עקיבא לגביה דר' יהושע, אזוי ווי מ'האט געזען דף כ"ט, אז למעשה ר' עקיבא האט צוריק געצויגן, ממילא הייסט ער נישט קיין מכריע, על כל פנים, זאגט די גמרא, אפשר דאס וואס רבה בר בר חנה האט נאכגעזאגט פון רבי יוחנן אז די הלכה איז דא ביי אונז ווי רבי יהודה, קען זיין אויכעט נישט ער האט עס בפירוש געהערט פון רבי יוחנן, נאר היות ער האט געהערט פון רבי יוחנן הלכה כדברי מכריע, האט ער געהאלטן רבי יהודה דא איז דער מכריע, ווייל ר' מאיר האלט אז לא ישתתף אדם כל גופו בין בחמין ובין בצונן, ר' שמעון איז מתיר ביי ביידע, רבי יהודה איז מכריע אז בחמין אסור בצונן מותר, און ממילא האט ער אליין פארשטאנען די הלכה ווי רבי יהודה. און דאס פרעגט ר' יוסף צו בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לך, זאגט די גמרא ואי מכללא מאי וואס א נפקא מינה צו ער האט עס בפירוש געהערט צו ער האט עס אליין ארויסגעדרינגען למעשה אזוי קומט אויס לויט ר' יוחנן הלכה ווי ר' יהודה, זאגט די גמרא ניין ווייל טאמער האט עס ארויסגעדרינגען אז ר' יוחנן האט געזאגט הלכה כדברי מכריע פון דעם האט ער ארויסגעדרינגען די הלכה ווי ר' יהודה איז נישט קיין גוטע דיוק פארוואס ווייל דילמא הני מילי במתניתין, אבל בברייתא לא. קען זיין דאס אז די הלכה איז כדברי המכריע איז נאר ביי א משנה ווען ס'איז דא דריי מאן דאמרים אין א משנה, אבער ביי א ברייתא קען זיין מ'זאגט נישט אזוי, און במילא די מחלוקת דא פון ר' יהודה ר' מאיר ר' שמעון איז אין א ברייתא עס קען זיין מ'זאגט נישט אזוי, זאגט טאקע די גמרא אמר ליה האט רבה בר בר חנה געענטפערט צו ר' יוסף אנא בפירוש שמיע לי כ'האב עס קלאר געהערט פון ר' יוחנן אז די הלכה איז ווי ר' יהודה אז בחמין אסור בצונן מותר.